א גוטן חשובע ציבור איז דאס אליהו פנחס אייזענבערגער, די וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין די הלכות, זאגט די הייליגע מחבר סימן תפ, תקפ"א, סעיף ד', מכבסים, מען טוט זיך וואשן, ומסתפרים, מען טוט זיך אפשערן בערב ראש השנה, ערב ראש השנה. און דער טורי זהב זאגט אז די סיבה פארוואס מען טוט זיך אן און פארוואס מען וואשט זיך און מען שערט זיך איז צו ווייזן אז אונז זעמער פארזיכערט אז דער באשעפער גייט אונז אונזער משפט גייט ארויסקומען גערעכטיגקייט פון באשעפער. זאגט דער טורי זהב אבער על כל פנים מען זאל נישט אנטון עפעס די גאר שיינע קליידער וואס מען טוט אזוי ווי אלע אנדערע ימים טובים וואס מען האט גאר שיין ווייל מען זאל נאך אלץ האבן די מורא הדין זאל נאך אלץ זיין אויף אים נאר זאל אנטוהן שיינע ווייסע קליידער, ער זאל אנטוהן שיינע ווייסע קליידער. הגה, זאגט די הייליגע רמ"א, ויש נוהגים, עס איז דא וואס פירן זיך, לטבול בערב ראש השנה, זיך צו טובל'ן ערב ראש השנה, משום קרי, אלס קרי. זאגט דער הייליגער רמ"א ווייטער ויש מקומות ס'דא פלעצער נוהגים לילך על הקברות וואס מ'פירט זיך צו גיין אויף דעם בית הקברות ולהרבות שם בתחינות און דארט זיך צו בעטן ונותנים שם צדקה לעניים און מ'געבט צדקה פאר די ארעמעלייט דארטן ביי די בית הקברות און דער מגן אברהם זאגט אז מ'גייט אויף קברי צדיקים און מ'איז מקיף די, מ'גייט ארום און ארום די קבר, און די מגן אברהם זאגט אז מ'זאל נישט גיין צו איין קבר צוויי מאל א טאג, זאל מען נישט גיין צו די זעלבע קבר, אזוי ברענגט די מגן אברהם אראפ פון די כתבים פון די אר"י הקדוש, און די מגן אברהם זאגט אז מ'געט צדקה פאר מ'זאגט די תחינות געט מען די צדקה, און נאכדעם זאגט דער מגן אברהם דא נאך א זאך, יעדע מאל וואס מ'זאגט א סליחה זאל מען זאגן קודם אלוקינו ואלוקי אבותינו, חוץ א סליחה וואס פאנגט זיך אן מיט דער באשעפער'ס נאמען. אבער יעדע סליחה וואס פאנגט זיך נישט אן מיט דער באשעפער'ס נאמען זאל מען זאגן אלוקינו ואלוקי אבותינו. און דער פרי מגדים ברענגט אראפ פון די אליה רבה אז וויבאלד די בית הקברות איז א מקום קדוש וטהור, וועגן דעם איז עס א פלאץ וואס מען בעט די באשעפער זאל צוהערן אונזערע תפילות, אבער בעצם זאל מען נישט בעטן די, מען בעט נישט די מת, מען בעט די באשעפער, נאר מען גייט בעטן די באשעפער אויף א פלאץ, אויף א מקום קדוש וטהור, וואס א בית הקברות וויבאלד א צדיק ליגט דארטן איז א מקום קדוש וטהור. און די פרי מגדים ברענגט אראפ פון סדר מענה לשון, אז ער זאגט אז ס'משמע פון די תפילות איז משמע, די תפילות וואס מען זאגט דארט אויף די קברות איז משמע אז מען בעט יא אז די מת, די נפש פון די מת, זאל מליץ טוב זיין, זאל בעטן דעם באשעפער פאר אונז. נאכדעם זאגט די פרי מגדים דא נאך א זאך, אז ווען עס איז נישטא קיין קיין מנין ביי אשרי ווען מען זאגט סליחות און עס איז נישטא קיין מנין, זאל מען זאגן סליחות, און ווען די מנין קומט אן אפילו מען האלט אינמיטן סליחות זאל מען דעמאלס זאגן קדיש. און דער לעלובער רבי זאגט אז מען זאל זאגן דריי פסוקים אז ס'זאל זיין קדיש אויף תנך. און די פרי מגדים זאגט נאך א זאך אז אויב מען האט געענדיגט סליחות, מען האט געזאגט סליחות איז געווען א מנין, און מען ענדיגט סליחות און מען זעט ס'איז שוין נישט דא קיין מנין, מעג מען זאגן קדיש שלם וויבאלד ס'גייט ארויף אויף די סליחות. מיט דעם וועלן מיר ענדיגן די וואכעדיגע שיעור, נעקסטע וואך וועלן מיר ווייטער ממשיך זיין אין די הלכות וואס מען האט צו טון, דער באשעפער זאל העלפן יעדער זאל קענען אויספירן למעשה וואס מען האט צו טון, מען זאל קענען טון אין די באשעפער ווי ס'דארף צו זיין, און מיר זאלן שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.